א גוטן ערב שבת קודש פרשת צו, דאס איז שבת הגדול, מען גרייט זיך צו צום סדר, איך מאך דעם שיעור אביסל פריער מען זאל זיך קענען צוגרייטן מען זאל קענען הערן אביסל שיינע ווערטער, דער תפארת שלמה אין רמזי פסח ליום ב' דפסח זאגט ער אזוי. בלילה ההיא נדדה שנת המלך ויאמר להביא את ספר הזכרונות וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על בגתנא ותרש דאס איז אין מגילת אסתר קפיטל ו' פסוק א' און ב' זאגט ער האמנם כאשר נתבונן עניני מרדכי ואסתר אז אונז זעמער מתבונן די ענינים פון מרדכי ואסתר בחכמתם מיט זייער קלוגשאפט להוציא דבר בקשתם מאת המלך זיי האבן געוואלט ארויסבאקומען פונעם מלך וואס דאס הייסט דער אייבישטער יש להעיר דארף מען מעורר זיין דקדוק עצום על תהפוכות דבריהם מען דארף דא מעורר זיין א מורא'דיגע זאך אויף דעם וואס האבן איבערגעדרייט אשר בתחילה כאשר ידע מרדכי את אשר נעשה מרדכי האט געוויסט אלעס וואס ס'ווערט געטוהן ציוה האט ער געהייסן מהר שנעל להגיד לאסתר לבא אל המלך להתחנן לו. והיא מיאנה און זי האט געזאגט מיאנה בדבר זי האט געזאגט זי וויל נישט באמרה זי האט געהאט א תירוץ כל אשר יבא אל המלך אשר לא יקרא אחת דתו להמית ומרדכי צוה מרדכי האט באפוילן עליה אויף איר מיד להשיב לה מען זאל איר צוריק ענטפערן ואת ובית אביך תאבדו ער האט איר געזאגט זאלסט דיך גיין מוסר נפש זיין פאר כלל ישראל. און ואחר כך איז געווארן נהפכו הדברים גאר איבערגעדרייט געווארן די זאך, כי צותה עליו אסתר לאמר ולצום שלושת ימים לבטל הפסח, זי האט אים גאר געגעבן א עצה מען זאל שוין גיין פאסטן דריי טעג און מבטל זיין דעם פסח, כמבואר בגמרא מסכת מגילה דף טו עמוד א', ויעבר מרדכי, מרדכי האט עובר געווען. וואס הייסט? זאגט די גמרא שהעביר יום טוב ראשון בתענית אז ער האט געפאסט. איז לאמיר פארשטיין, למה באמת לא המתינה עוד יום אחד לצום חול המועד? זי קען ווארטן פאסטן חול המועד? די גזירה האט דאך ערשט געווען אויפן נעקסטן יאר פורים. וואס ביסטו געגאנגען? דו האסט אינגאנצן מבטל געווען דעם סדר מיט מצה מיט מרור. קרבן פסח איז דעמאלטס נישט געווען ווייל ס'איז דאך געווען צווישן ערשטן צווישן צווייטן בית המקדש, ס'איז געווען חרוב די בית המקדש.

כוונה פונעם אייבערשטן בתחילה והנה בעת חג הפסח הקדוש הזה, אין דעם הייליגן יום טוב פסח. לא יאומן כי יסופר, ס'נישט גלויבליך אז מען דערציילט. קהלת רבבות הסודות, די צאמזאמלען פון צענליגע טויזנטער סודות ויחודים, אשר נעשים וואס ווערן געמאכט בעולמות עליונים אין די עולמות עליונים על ידי ישראל דורך אידישע קינדער בסדר ליל שמורים.

חכמה בזה, האט זי זיך געקליגט מיט דעם לעורר אהבת השם יתברך על עמו, אז זאל מעורר זיין די ליבשאפט פונעם אייבערשטן אויף זיין פאלק לאמר צו זאגן כי בלעדם לא יתקיים העולם, אז ס'עט נישט קומען אריין די אלע יחודים פארקערט מיט פאסטן, עט דאך פעלן די אלע מיליאנער יחודים און סודות. און אז ס'וועט פעלן וועט דער אייבערשטער אנהייבן צו זען אוי ס'פעלט דאך מיר עפעס, אם כן וועט דער אייבערשטער מאכן א חשבון אז איך קען נישט אויסהאלטן איין סדר אן כלל ישראל, איז איך יאבדו חלילה וויאזוי וועל איך קענען אומברענגען כלל ישראל, והיא און זי אסתר המלכה כאשר שמעה כי נגזרה הגזירה למעלה, זי האט געהערט ס'איז שוין נגזר געווארן די גזירה, גם כן ציוותה שיבטל מרדכי וחבריו כל סדר ליל הפסח, האט זי אנגעזאגט מ'זאל מבטל זיין דעם גאנצן סדר ליל הפסח, וכן כל העם. אשר בשושן עמו התענו, יעדער וואס איז געווען די גאנצע פאלק פון שושן האט געפאסט, ועל ידי כן כאשר ביטלו מעבודתם לילה הזה, דורך דעם וואס מען האט מבטל געווען פון די עבודה פונעם סדר די נאכט, נעשה רעש למעלה בכל העולמות, איז געווארן א רעש אין הימל אין אלע עולמות, מה זה ועל מה זה, וואס איז דא געשען, והיא שהמתינה אסתר שלא לגלות דבר, אסתר האט נישט געוואלט אויסזאגן נאך גארנישט פארן קעניג אחשורוש, ביקשה עד למחר יום א' של פסח, האט זי געבעטן אז מען מאכט נאך א סעודה, דאס איז געווען יום א' של פסח, כי על ידי שחסרו אז מעבודתם, ווייל ס'האט געפעלט פון די עבודת השם פון די אלע זאכן, פון מצה פון מרור, פון סיפור יציאת מצרים, נעשה רעש למעלה, איז געווארן א רעש אין הימל, כי אם יתבטלו ישראל חלילה, אז דער אייבערשטער וועט אומברענגען כלל ישראל, דען איז יתבט. כל העולמות און אלע עולמות עליונים ותחתונים חלילה בטלין. ולכך און דערפאר. בלילה ההוא נדדה שנת המלך, זה מלכו של עולם. דער אייבערשטער האט אויך נישט געקענט כביכול שלאפן, ויאמר להביא את ספר הזכרונות של מצוות מכבר, וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי, וואס האט מען געזעהן סדר הגדה בליל פסח בכוונה, נישט וואס מרדכי האט פארציילט אויף בגתן ותרש נאר מ'האט געזעהן אשר הגיד מרדכי דעם סיפור יציאת מצרים וואס מרדכי האט פארציילט יעדעס יאר אלע פסחים ביז יעצט און וואס הייסט ער האט געהערט על בגתנא ותרש אזוי ווי ס'שטייט שפוך חמתך אל הגוים האט דער אייבישטער געזעהן אז מיט אידן אז ער וועט אומברענגען וועט ער דאך האבן א פראבלעם ס'וועט נישט זיין ווער ס'זאל מייחד זיין די אלע עולמים האט ער געזאגט ער וועט אויסגיסן דעם כעס אויף די גוים על ידי כן נצמחה בו הישועה כי באמת כן הוא הדבר באמת איז כי כל המצוות שהן בתחילת השנה כוללים כל המצוות. אלע מצוות וואס מען טוט אין אנפאנג יאר נעמען אריין אלע מצוות פון א גאנץ יאר. כמו בראש השנה בשמיעת קול שופר כל המצוות הן בבחינת שמיעה ווייל ס'שטייט והיה אם שמוע תשמעו שמעו ותחי נפשכם. וכן בניסן אז תחלת השנה ניסן איז דאך אויך אנפאנג יאר נאמר שטייט ושמרתם את המצות און די גמרא זאגט אל תקרי מצות אלא מצוה שאם תבא לידך

אז כביכול דער אייבישטער האט שוין נגזר געווען א גזירה אויף כלל ישראל און האט עס געמוזט צוריק ציען ווייל ער האט זיך אומגעקוקט וויאזוי ער וועט אויסזעהן אן כלל ישראל. יעצט איך וויל אביסל רעדן וועגן דעם. כ'האב עס שוין געזאגט אין אן אנדערן שיעור אויך. אז ס'שטייט החודש הזה לכם ראש חדשים. א מענטש דארף אנהייבן יעצט א נייע סדרה. מ'דערציילט א דזשאוק, א בר מצוה בחור האט אמאל געזאגט, איי דאנט קעיר פאר די פעסט, איי דאנט קעיר פאר די פיוטשער, איי קעיר פאר די פרעזענט. פרעזענט האט ער געוויזן מיט די הענט, די געלט. א מענטש איז אין מצרים, סיי ווען ער טראכט וואס ס'איז געווען, ער טראכט איך האב אזויפיל געזינדיגט, ווי וועל איך מיך קענען ארויסזען, און די זעלבע ווען ער טראכט וואס גייט זיין, יעצט בין איך הייליג, ס'קומט א פסח מיט אלעם, אבער וואס גייט זיין א וואך ארום, כ'וועל צוריק גיין צו מיין געוואוינהייט, אזא מענטש האט נישט זוכה געווען נאך ארויסצוגיין פון מצרים, ער איז נאך אין מצרים. יעצט אונז געפין מיר אין די גמרא, ס'איז א פסוק, נאר אונז געפין מיר געוויסע מדרשים, וחמושים עלו בני ישראל, וחמושים מיינט אזוי, ס'מיינט אז צוואנציג פראצענט, א פיפטל, זענען ארויפגעגאנגען. די איבריגע אכציג פראצענט זענען אויסגעשטארבן אין שלושת ימי אפלה. יעצט, כדי חלילה מען זאל נישט זיין פון די וואס זיי שטארבן אויס אין די שלושת ימי אפלה, דארף מען זיך מתבונן זיין, וואס איז דער סדר, וואס איז דער פסח, און וואס וויל איך אויפטון מיט דעם סדר און מיט דעם פסח. יעצט בעיסיקלי וואס דו ווילסט אויפטון איז, דו ווילסט דיך מחדש זיין. זיין, דו ווילסט זאגן אזוי, דער עבר איז געגאנגען, אינטערעסירט מיך נישט וויאזוי איך האב מיך אויפגעפירט, איך האב געקענט טון כל עבירות שבתורה, איך האב געקענט אין מיר האבן אלע שלעכטע מידות, ס'אינטערעסירט מיך נישט, ס'דא דא א נייע זאך קריעת ים סוף, ס'ווערט א נס, באמת וואס איז א נס? דער אייבערשטער האט אונז ליב, אונז ווייסן מיר דער אייבערשטער האט אונז ליב, פארוואס האט ער אונז ליב? ווייל אונז האבן מיר געהאט גרויסע אבות, און זיי האבן זיך געלאזט מוסר נפש זיין פארן אייבערשטן, היינט בעט מען נישט מ'זאל אריינשפרינגען אין קאלעך אויוון, אבער אונז זעמיר אויך כסדר זעמיר אונטערגעווארפן אונטער דעם אז אונז דארף מיר זיך מוסר נפש זיין פארן אייבערשטן. למשל, א מענטש איז א בעל כעס, ער ער וויל ער וויל עקספלאוד, ער האלט זיך צוריק, דאס הייסט שבירת הטבע, ער צוברעכט זיין טבע, דאס איז למעלה מדרך הטבע, דאס איז א נס, און ווייל דער אייבערשטער פארלאנגט פון אונז, און אונז לערן מיר תורה, און אונז לערן מיר מוסר ספרים, און דאס איידלט אונז אויס אז אין יעדן טאגעדיגן לעבן גייען מיר אונז דורך א קריעת ים סוף, א נס וואס אונז אליינס מאכן מיר, העלפט אונז דער אייבישטער מיט די צייט אז ער ווייזט אונז גרויסע ניסים וואס ער מאכט, קריעת ים סוף איז א גרויסע נס למעלה מדרך הטבע, ס'איז געוואלדיג, די גמרא פארציילט אונז אז ס'איז געווען א איד וואס ער האט געהייסן ר' פנחס בן יחיד, געווען א יחיד נישט קיין רבים, א סינגל מענטש, סינגל מיין איך ער איז געווען א איינציגער, מ'האט נישט געדארפט האבן קיין נס פאר טויזנט אידן נאר פאר אים. זאגט די גמרא ער איז געגאנגען דארטן צאמנעמען געלט פאר הכנסת כלה צו פדיון שבויים, איז ער אנגעקומען דארטן אויף עפעס א פלאץ און ס'איז דורך געגאנגען דארטן א טייך, זאגט ער פארן טייך איך בעט דיך א טובה איך וויל זאלסט דיך שפאלטן ווייל איך דארף דורך גיין, זאגט אים די טייך איך האלט נישט דערביי איך בין עלטער פון דיר דארפסט מיר נישט זאגן וואס צו טון, האט ער זיך געגעבן א רוף אן אז טאמער טוסט דיך נישט צו שפאלטן יעצט וועל איך דיר גוזר זיין אז ס'זאל קיינמאל מער נישט דורך גיין דא דער וואסער.

ביינאכט שלאפט זיך אויס ביז אינדערפרי, אונז ווייסט מען מ'מוז אויפשטיין צום זמן קריאת שמע, צום זמן תפילה, מ'מוז זיך גיין לייגן פרי מ'זאל קענען אויפשטיין פרי, א איד האט זיינע אבליגעישאנס, ער דינט דעם אייבערשטן למעלה מדרך הטבע, ממילא געשעט אים ניסים למעלה מדרך הטבע, איז די אלע זאכן וואס איז געשען אין מצרים ניסים, און אונז בעט מען דעם אייבערשטן ווייטער כן ה' אלוקינו ער זאל אונז דערגרייכן למועדים ולרגלים אחרים. ס'איז אלץ וועגן דעם ווייל אונז טוהן מיר אויך למעלה מדרך הטבע, און כדי אז מען זאל קענען צוקומען צו די ניסים מוז מען טאקע טוהן למעלה מדרך הטבע. א מענטש איז א מורא'דיגער קמצן דארף ער טוהן למעלה מדרך הטבע, ער גיבט אויס דאס געלט, ער דארף וויסן ס'איז נישט זיין געלט ס'איז דעם אייבערשטנ'ס געלט, דער אייבערשטער האט עס אים געגעבן, יעדע שבירת הטבע, ער וויל רעדן לשון הרע. ער צעברעכט זיך, ער זאגט נישט, דינט ער דעם אייבערשטן למעלה מדרך הטבע, ער וויל זיך נוקם זיין איינער וואס האט אים עפעס שלעכטס געטון, ער טוט עס נישט, פון למעלה מדרך הטבע, און זיין זיך דינען דעם אייבערשטן למעלה מדרך הטבע, דאס איז קריעת ים סוף יעדן טאג, און דער סדר, דער פסח ביינאכט דארף אים באפרייען פון די טבע וואס ער איז אריינגעקראכן דערין, שלעכטע מידות. שלעכטע געדאנקען און ער דארף ארויסקריכן פון דעם. איך האב ענק שוין געזאגט החודש הזה לכם ראש חדשים דאס איז דער אנפאנג פון די חדשים, יעצט אין די ספרים שטייט אז ט"ו ניסן איז גרויס ווייל ס'איז געווען יציאת מצרים אבער פאר ס'איז געווען יציאת מצרים איז עס אויך שוין געווען אין די בריאה אז דאס איז א זמן פון גאולה פון ארויסגיין פון די מיצרים און היינט ווען ס'איז שוין נאך לאנג נאך יציאת מצרים און ס'קומט ט"ו ניסן איז געשעט אויך די אלע גילויים מיט די אורות אז מען זאל קענען ארויס גיין פון זיין אייגענע מיצרים, נישט נאר פון מצרים, נאר פון זיין יעדער זיין זיין מיצר, און דאס איז דאס גרויסקייט פון ט"ו ניסן, פארוואס ס'איז אזוי, ווייל ס'איז סיהרא בשלימותא, די לבנה איז גאנץ, אז אויב החודש הזה לכם ראש חדשים איז דער עיקר פון אלע חדשים, איז אז ס'איז דער פופצענטער טאג ווען די לבנה איז אינגאנצן און גרויס, ס'איז דאס דער העכסטער צייט פונעם גאנצן חודש און פונעם גאנצן יאר, ווייל דאס איז ראש חדשים, און טאמער ס'קומט אזא צייט.

און מען טאר נישט שטיין שבת ביי קרקעיתו של נהר דיומסת, דער טייך דיומסת. וואס איז דאס דיומסת, דיומסת? אין ארץ ישראל איז געווען א טייך וואס דאס וואסער איז דארטן געווען זאלציג, ס'איז אזוי ווי דער ים המלח אבער נישט אזוי געזאלצן, און ס'גייט דורך א שטאט וואס דאס האט געהייסן אימאוס, וואס דאס איז אין חלק יהודה, און עס ווערט געברענגט אין אבות דרב נתן אין סוף פרק י ד און אין קהלת רבה וואס כ'וועל באלד זאגן וואס ס'ווערט דארט געברענגט. כל פנים, שטייט אז מ'טאר נישט דארט שטיין אינעם טייך פון דיומסת אום שבת.
מפני שמעמלת את הגוף. ווייל ס'מוטשעט אויס דעם גוף.
ומרפא אותו, ס'היילט אים אויס. און שבת טאר מען דאך נישט מאכן קיין רפואה ווייל ס'האט טיט אויך אויף די ברעג פונעם וואסער און ממילא איז דאס א רפואה. די גמרא זאגט דא אז דאס נאר אין די איין און צוואנציג טאג. פאר שבועות, די גמרא רעדט דא צו ס'איז פאר שבועות, נאך שבועות, כל פנים זאגט די גמרא אז דאס איז פאר שבועות, און שבועות אליינס איז דער איין און צוואנציגסטער טאג, ס'האט צו טון מיט די תקופה אויכעט, על כל פנים אזוי זאגט די גמרא. בקיצור דארטן איז געווען א וואסער וואס האט געהאט אויף דער ערד, אויף די פלאר האט עס געהאט טיט, און ס'האט אויך געהאט גוטע זאלץ וואסער, א מינערעל בעד, און דאס האט. געהיילט די מענטש פון זיינע קראנקהייט איז די שאלה איז צו מען מעג שבת דרין גיין צו נישט זאגט די גמרא אז מען טאר נישט יעצט זאגט די גמרא מען רעדט שוין דא פון דעם טייך דיומסת זאגט די גמרא א אינטערעסאנטע זאך אמר רב חלבו זאגט רב חלבו חמרא דפרוגיתא די וויין פון א שטאט פרוגיתא דאס איז אזא שטאט וואס איז דא זייער גוטע וויין אזוי ווי עס איז דא די טאקייער וויין אין אונגארן איז דא די זעלבע דארט אויך ומיא דדיומסת און די וואסער די מינערל בעד פון דעם וואסער דיומסת, קיפחו, האבן צוגענומען און שאדן געמאכט את עשרת השבטים מישראל. די עשרת השבטים זענען אריינגעקומען אין דעם געגנט און זיי האבן געזען אז ס'איז דא גוטע וויין און גוטע מינערל בעדס, מינעראלישע בעדער, האבן זיי מער נישט געלערנט תורה און ממילא זענען זיי ארויס אויף שלעכטע וועג. יעצט רש י איז מסביר די עשרת השבטים האבן זיך אפגעטיילט פון. מלכות בית דוד, זיי האבן זיך געמאכט אן אייגענע מלוכה, און זענען פארטריבן געווארן פון ארץ ישראל דורכן קעניג סנחריב פון אשור. און ממילא זענען זיי ארויסגעפאלן פון כלל ישראל. שוין, אזוי זאגט רש י, אזוי לערנט אונז די גמרא. יעצט, די גמרא דערציילט אונז א מורא'דיגע מעשה. ר' אלעזר בן ערך איקלע להתם. ר' אלעזר בן ערך האט זיך אמאל געטראפן דארטן ביי די פרוגיתא און די דיומסת. אימשיך בתרייהו האט ער זיך נאכגעצויגן נאך די תענוגים, רש י זאגט נאך די וויין און אויכעט נאך די רחיצה איז געשעהן אז איעקר תלמודיה ער האט פארגעסן דאס לערנען, יעצט איך וויל זאגן וואס די גמרא זאגט דא נישט אין קהלת, קהלת רבה, און. פרק ז', קפיטל ז', שטייט אזוי, רב אלעזר בן ערך איז געווען פון די פינף תלמידים פון רבי יוחנן בן זכאי בסוף תקופת בית שני, און דער רב אלעזר בן ערך איז געווען אזוי גרויס אז רבי יוחנן בן זכאי האט געזאגט אם יהיו ווען ס'זאל זיין אלע חכמים פון כלל ישראל אויף איין זייט און רב אלעזר בן ערך אויף די צווייטע זייט רב אלעזר בן ערך מכריע זיין אלע. אזא געוואלדיגע תלמיד חכם איז געווען רב אלעזר בן ערך. אזוי שטייט אין אבות פרק ב' משנה ח'. יעצט ווען רבי יוחנן בן זכאי איז נפטר געווארן, נסתלק געווארן, זענען די תלמידים אריבער געגאנגען אויפן שטאט יבנה, רבי גמליאל דיבנה, און זיי האבן דארטן געמאכט א נייע גרויסע ישיבה. רבי אלעזר בן ערך איז נישט געגאנגען מיט זיי, נאר ער האט זיך באזעצט אין די שטאט אמאוס, וואס איז געווען די שטאט פון זיין ווייב.

פרוי געזאגט אז ס'איז נישט ריכטיג אז דו זאלסט גיין צו זיי, זיי דארפן קומען נאך דיר ווייל זיי ברויכן דאך דיך און נישט דו ברויכסט זיי, איז למעשה געבליבן אזוי, די תלמידים זענען איבער געבליבן אין יבנה, ר' אלעזר בן ערך איז ווייטער געזעסן אליינס אין אמאוס, ביז ער האט אנגעהויבן צו פארגעסן דאס לערנען. יעצט.

זיינע חברים זענען געגאנגען אויף יבנה, אויף א פלאץ ווי תלמידי חכמים זענען געווען אסאך, זיי האבן ליב געהאט די תורה, זענען זיי זייער שטארק געוואקסן. דאס איז די מעשה פון רבי אלעזר בן ערך. יעצט זאגט דא די גמרא אין מסכת שבת, אז איעקר תלמודיה איז אים אויסגעריסן געווארן זיין לערנען, כי הדר אתא, ווען ער איז צוריק געקומען פון יענעם פלאץ, ער איז געגאנגען זוכן זיינע חברים, קם למיקרי בספרא, האט ער זיך אויפגעשטעלט צו ליינען אין א ספר תורה. בעא למיקרי האט ער געוואלט ליינען, ער האט געוואלט ליינען דעם פסוק פון החודש הזה לכם ראש חדשים, האט ער זיך טועה געווען און ער האט געזאגט החרש היה לבם, שטאטס החודש הזה לכם האט ער געזאגט נייע ווערטער החרש היה לבם, האבן די חברים זיינע פארשטאנען אז ער איז שוין זייער ווייט אויסגעטון פון לערנען, בעו רבנן רחמי עליה, האבן די תלמידי חכמים געבעטן, רחמנות אויף אים אז דער אייבישטער זאל זיך מרחם זיין אויף אים והדר תלמודיה איז צוריק געקומען זיין לערנען. יעצט פירט אויס די גמרא והיינו דתנן דאס וואס אונז האמיר געלערנט אין אבות פרק ד' משנה ד' רבי נהוראי אומר רבי נהוראי זאגט הווי גולה למקום תורה אויב ס'איז נישט דא קיין תלמידי חכמים ווי דו ביסט דארט זאלסטו גיין אין גלות ואל תאמר זאלסט נישט זאגן שהיא תבוא אחריך אז די תורה וועט קומען נאך דיר, ווייל די תורה וועט נישט קומען נאך דיר, שכן חבריך שיקיימוה בידך, דארטן ווי דו'סט האבן די תורה די תלמידי חכמים דארט וועט עס מקיים ווערן די תורה. ואל בינתך אל תשען. און זאלסט דיך נישט פארלאזן אויף דיין פארשטענדעניש. דאס איז געשעהן מיט רב אלעזר בן ערך האט זיך באזעצט ווי ס'איז נישט קיין. מקום מראי תורה, זיך פארלאזט אויף זיין פארשטענדעניש, און בסוף האט ער פארגעסן די תורה, ביז די תלמידי חכמים האבן געמוזט בעטן אז ס'זאל צוריק קומען צו אים. סא יעצט פירט די גמרא אויס, תנא האמיר געלערנט אז נישט דאס ווער ס'האט עס געזאגט הייסט רב נהוראי, נאר די אמת'ע נאמען איז אדער רבי נחמיה און אסאך זאגן ס'גאר רבי אלעזר בן ערך איז זיין עכטע נאמען ווייל ער האט אליינס געווען א געליטענער פון דעם וואס ער האט זיך באזעצט נישט אין א מקום תורה ולמה נקרא שמו רבי נהוראי, נהורא מיינט ליכטיגקייט ער איז מאיר עיני חכמים בהלכה. אזא גמרא איז דא מסכת שבת. יעצט קודם צו פארשטיין ווער רבי אלעזר בן ערך איז געווען און וויאזוי ס'קומט צו אים צו אזא מין זאך, לאמיר קודם רעדן ווער ר' אלעזר בן ערך איז געווען. די גמרא ברענגט אין מסכת חגיגה דף י ד, ברענגט די גמרא אזוי, ר' יוחנן בן זכאי איז געווען די רבי פון ר' אלעזר בן ערוך, ר' יוחנן בן זכאי און ר' אלעזר בן ערך זענען געגאנגען אויפן וועג, זענען געגאנגען אויף אן אייזל, האט זיך אנגערופן ר' אלעזר בן ערך צו ר' יוחנן בן זכאי, למדני מעשה מרכבה, לערן מיך אביסל מעשה מרכבה, האט זיך אנגערופן ר' יוחנן בן זכאי, האב איך דיר דען נישט געלערנט א משנה? אז מען טאר נישט רעדן מיט מעשה מרכבה אפילו ביחיד נאר פאר איינעם וואס ער איז א חכם און מבין מדעתו, ווי קען איך דיך לערנען מעשה מרכבה, האט רבי אלעזר בן ערך געזאגט צוריק פאר זיין רעבן רבי יוחנן בן זכאי, תרשיני, זאג געב מיר א רעכט אז איך זאל זאגן פאר דיר א זאך וואס דו האסט אונז געלערנט, מיד ירד רבי יוחנן בן זכאי. מן החמור רבי יוחנן בן זכאי איז אראפ פונעם אייזל. ונתעטף בטלית האט זיך איינגעוויקלט אין זיין טלית וישב און ער האט זיך געזעצט תחת הזית. אונטער אן איילבירטן בוים. דעם איז דא סודות איבער סודות נאר איך גיי נישט יעצט אריין אין די אלע סודות. פרעגט רבי אלעזר בן ערך זיין רעבען רבי יוחנן בן זכאי פארוואס ביסטו אראפ פונעם חמור? האט ער אים געזאגט אפשר ס'איז דען מעגליך אז דו זאלסט לערנען דא מעשה מרכבה ושכינה עמו. און די שכינה איז דא מיט אונז, ומלאכי השרת מלווין אותנו, און די מלאכי השרת באגלייטן אונז, ואני רוכב על החמור און איך וועל זיצן אויף אן אייזל, מיד פתח ר' אלעזר בן ערך במעשה מרכבה, האט ער אנגעהויבן צו זאגן פון מעשה מרכבה, ודרש און ער האט געדרשנט, וירדה אש מן השמים עס איז אראפ א פייער פון הימל, וסיבבה כל האילנות שבשדה. ס'האט ארומגענומען אלע אילנות פונעם פעלד, ופתחו כולם ואמרו, זיי האבן אלע אנגעהויבן און זיי האבן געזאגט שירה, זיי האבן געזאגט, הללו את ה', מן הארץ תנינים וכל תהומות, אש וברד שלג וקיטור רוח סערה עושה דברו ההרים וכל גבעות, עץ פרי וכל ארזים, נענה מלאך מן האש האט זיך ארויסגעשריגן א מלאך פונעם פייער, און ער האט געזאגט, הן.

במעשה מרכבה, און נאכדעם זאגט די גמרא ווייטער אז ער האט געזאגט אשריך אברהם אבינו שאלעזר בן ערך מיוצאי חלציך, אז דו האסט אן אייניקל ווי אלעזר בן ערך, געהערט ווער ר' אלעזר בן ערך איז געווען, און דער ר' אלעזר בן ערך איז געגאנגען דארט ווי ס'איז דא די מיא דדיומסת, אז ער איז געקומען צו א מצב וואס ער האט שוין נישט געקענט א פסוק אין חומש ליינען. יעצט, עס ווערט געברענגט פון רבי שמשון אסטראפאליע אין דן ידין, סודות פון די חז"ל זאגט ער אז ס'איז דא עפעס א מלאכי חבלה פון דער הויפט פון די מלאכי חבלה הייסט ריב רי"ש יו"ד בי"ת ער זאגט מיט דעם האט ער זיך טועה געווען החרש היה לבם ער האט אויסגעדרייט החודש הזה לכם נעם דעי דריי אותיות אבער דאס איז סודות התורה אונז גיי מיר יעצט אריין אין מער פשט דער הייליגער מאור עינים דער טשערנאבלער ברענגט אז יעדער צדיק דארף זיך אראפלאזן און ער דארף טרייען אויפצוהייבן די ניצוצין וואס זענען אוועק, און דער ר' אלעזר בן ערך ווייל ער איז געווען אזוי גרויס האט ער געוואלט אויפהייבן די גרעסטע ניצוצין, איז ער געגאנגען דארט אהין און ער האט געוואלט מעלה זיין דעם ענין פון עשרת השבטים, ווייל די גמרא זאגט אין להם חלק לעולם הבא, ער האט געוואלט זאלן צוריקקומען, דערווייל האט עס אים גאר אריינגעשלעפט אסאך שנעלער ווי ער האט געקענט זיי מעלה זיין. יעצט וואס איז דארט? געווען. עס ווייסט מען דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט און די וועלט גייט כסדר נאכאמאל אין התחדשות אזוי ווי דער תניא ברענגט ס'איז נישט אזוי ווי איינער האט באשאפן יש מיש ער האט צאמגעקלאפט צוויי האלץ און האט ער געמאכט א טיש דאס איז יש מיש דער יש מאין וואס דער אייבישטער איז מהווה איז ער כסדר מהווה די עולמות נאכאמאל און נאך און ווען ער זאל איין רגע אויפהערן מהווה צו זיין די עולמות וואלט די עולמות צוריק געגאנגען צו תוהו ובוהו. און מען זעט אויך אין דעם חודש ניסן הייבן אן צו שפראצן די ביימער און מען מאכט א ברכה אויף די בריימער ווייל ס'איז א אייביגע התחדשות נאכאמאל און נאכאמאל. מען זאגט מיר קיינמאל נישט נתן התורה, ער האט געגעבן די תורה, נאר נותן, ער געבט יעדע מינוט נאך און נאך. און אז א מענטש קוקט זיך אום ווי אלעס ווערט נאכאמאל נתחדש נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל, לעבט ער אין א וועלט פון התחדשות. און דעמאלטס קען ער ארויסגיין פון מצרים, און טאמער נישט, אז ער לעבט אין וואס איז געווען, און ער טראכט אייביג איבער וואס כ'האב שוין אפגעטון שלעכט, וועט ער אין ערגעץ נישט אנקומען. יעצט, דער ר' אלעזר בן ערך האט זיך טועה געווען, שטאט החודש הזה לכם האט ער געזאגט חירש היה לבם, חירש איז א טויבער, ער הערט נישט, ער הערט נישט אז ס'איז דא א התחדשות. פאר א טויבער הערט נישט ממילא אז ער הערט נישט איז אייביג ביי אים היה לבם החרש היה לבם ער לעבט אייביג אין דער פארגאנגענהייט וואס איז געווען און ער לעבט נישט אין דעם התחדשות אז מען קען זיך יעצט איבערדרייען אויף צו טוהן גוטס. אייביג הייבט ער אן קוק כ'האב דאס געטוהן כ'האב יענץ געטוהן איך האב אזוי געטוהן איך האב דאס נישט געטוהן פארגעס שוין איינמאל פאר אלעמאל מען הייבט יעצט אן החודש הזה לכם ראש חדשים ס'איז א נייע התחדשות. וואס איז געווען איז שוין געווען, אז דאס לעבן אין וואס איז געווען איז צו בלייבן החרש היה לבם, און דאס קיינמאל פון מצרים נישט ארויסגיין, און נישט וועגן דעם האט אונז דער אייבערשטער געגעבן דעם גאנצן ענין פון סיפור יציאת מצרים, אז אונז זאל מיר בלייבן אין דעם וואס מיר זעמיר געווען אמאל, מיר זעמיר געווען אמאל קנעכט אויך. ווי הייבט אן די הגדה? די הגדה זאגט מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום, לעב אין יעצט, וואס גייט זיין יעצט? יעצט גייט זיין א התחדשות און דו הייבסט אן אויף עס ניי, און דאס איז די גאנצע זאך מען מוז ארויסקריכן פונעם עבר, א עבירה הייסט א עבר, ס'איז געווען יעצט איז עס נישט דא מער, איך וויל מיך מחדש זיין קענסט ארויסקריכן, יעצט אויב איינער גייט נישט מיט דעם געדאנק צו צום סדר וויסן אז איך קען ארויסקריכן פון אלעמען וואו איך בין נאר געווען שוין, דעמאלטס איז א שאד פאר זיין סדר ווייל ער וועט נישט אנקומען אין ערגעץ, ער וועט האלטן נאכן סדר פונקט ווי ער האט געהאלטן. פארן סדר. און דאס איז געווען די זאך מיט ר' אלעזר בן ערך, אימשיך בתרייהו ער איז נאכגעגאנגען נאך זייערע געדאנקען, וואס זיי האבן געזען זיי זענען פארפאלן האבן זיי זיך געלאזט בלייבן פארפאלן אויף אייביג, זיי האבן נישט געכאפט אז זיי קענען זיך אליינס מחדש זיין, במילא איז ער צוגעקומען צו אזא מצב אז ער האט שוין נישט געזאגט החודש הזה לכם, נאר ער האט געזאגט החרש היה לבם פונקט ווי זיי האבן געזאגט. החודש הזה לכם לערנט אונז א געוואלדיגע זאך, ס'לערנט. אונז אז טאמער טראכסטו וואס איז געווען און דו גייסט אויף דעם חשבון גייסטו נישט פאראויס, דאס איז די געוואלדיגע זאך פון מצרים וואס א עבד האט נישט געקענט ארויסגיין פון מצרים ער איז געווען פארכאפט אין זיינע עבירות האט מער שוין קיינמאל נישט געקענט ארויסקריכן דערפון, ס'איז דא א ווארט פון הייליגן ראפשיצער רב, אונז זאג מיר תחילה למקראי קודש זכר ליציאת מצרים זאגט ער תחילה למקראי קודש אז דו ווילסט אנהייבן. צו זיין הייליג, זאלסטו איין זאך געדענקען, זכר ליציאת מצרים, זאלסט געדענקען וויאזוי ס'איז יציאת מצרים, און ביי יציאת מצרים איז געווען אז דער אייבערשטער האט אונז ארויפגענומען אויף אזאלכע הויעכע מדריגות, ופסח השם על הפתח, שטייט אין די ספרים אז שטייט דאך דער אייבערשטער זאגט קודם פתחו לי פתח כחודו של מחט, עפענטס מיר א עפענונג אזוי ווי דער שפיץ פון א נאדל. ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם, וועל איך ענק עפענען א טיר אזוי ווי א טיר פון א גרויסן זאל. ופסח השם על הפתח, דער אייבערשטער האט אפילו איבערגעהיפט אויף דעם פתחו לי פתח של מחט, ער האט אונז געגעבן מדריגות שלא כדרך הטבע, פארוואס? ווייל ער האט אונז געוואלט ווייזן איין זאך, אז ס'איז החודש הזה לכם ראש חדשים, מען הייבט זיך אן מחדש צו זיין, און דער פופצעטן טאג איז דאך די גרעסטע און די שענסטע צייט פון חודש, ווייל ס'איז דאך די לבנה איז דעמאלטס אינגאנצן, דעמאלטס איז דא אזאלעכע אורות וואס אפילו ווען דו ביסט נישט ווערט וועט דיך דער אייבערשטער ארויפנעמען צו די אלע עולמות, צו די אלע אורות אז דו זאלסט קענען צוקומען און דו זאלסט קענען ענדיגן מיט די אלע אמאליגע זאכן וואס איז געווען און דו זאלסט אנהייבן יעצט א נייע לעבן פון החודש הזה לכם ראש חדשים. יעצט עס שטייט כה אמר ה' זכרתי לך חסד נעורייך ראש השנה ביים דאווענען טוט מען דאס מזכיר זיין דער אייבישטער זאגט פאר כלל ישראל איך וועל ענק אייביג געדענקען דעם חסד פון ענקערע יונגע יארן וואס עטס האטס לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה אונז זעמיר געשטאנען גרייט אריינצוגיין אין די מדבר און דאס איז די העכסטע מין געדענקען נישט וואס דער אייבערשטער זאגט כ'וועל געדענקען פאר ענק, דער אייבערשטער זאגט נישט כ'וועל געדענקען מתן תורה, כ'וועל געדענקען די אלע אנדערע גוטע זאכן, נאר אז דו ביסט געווען גרייט מיט מיר צו גיין אין די מדבר, וויאזוי האבן מיר אונז אויסגעזען א מינוט פאר אונז זעמיר געווען גרייט צו גיין אין די מדבר, זאגט דאך דער מדרש, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. וואס איז געשעהן דא אז פלוצלינג זעמיר אונז געווארן אזוי אז אונז וויל מיר גיין מיטן אייבערשטן און דער אייבערשטער זאגט איך וועל דאס קיינמאל נישט פארגעסן, דאס איז געווען ווייל אונז האמיר געוואוסט דער אייבערשטער זאגט יעצט מען זאל גיין פאלגט מען, איי מען וועט אנהייבן מאכן חשבונות כ'האב דאך אויך געזינדיגט, כ'האב יא געזינדיגט, כ'האב נישט געזינדיגט, און כ'האב יא געדינט עבודה זרה, נישט ניין גארנישט, דער אייבערשטער הייסט גיין, גייט די זעלבע אויך, דער אייבערשטער הייסט יעצט זיצן ביים סדר, און דער אייבערשטער הייסט מען זאל אוועקווארפן אלע אלטע תאוות און אלע שלעכטע געדאנקען, און מען זאל זיך צוברעכן, מען זאל מאכן אן אייגענעם קריעת ים סוף, מען זאל דינען דעם אייבערשטן למעלה מדרך הטבע, יעדעס מאל מען האלט זיך איין א תאווה און שלעכטע תענוגים, איז מען מאכט מען דעם ענין פון קריעת ים סוף, זאגט דער אייבערשטער, דו מאך מיר יעצט א קריעת ים סוף, און איך וועל דיר געבן די זעלבע ווי דעמאלטס, ווען כאטשיג. ביסט געווען הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, וויבאלד דו ביסט געקומען דו האסט מיך געפאלגט, די זעלבע אויך דו וועסט דיך זעצן יעצט צום סדר מאך איך א נייעם בלעטל פון דיר, וואס איז געווען איז געווען, ס'אינטערעסירט מיך נישט זאגט דער אייבערשטער, איך גיי אנהייבן מיט דיר א ניי בלעטל, און איך וועל דיר געבן אזאלעכע אורות און דו וועסט קענען זען אז ס'איז החודש הזה לכם, דו וועסט ווערן א נייער מענטש און דו וועסט דיך קענען מתגבר זיין אויף אלע זאכן. וואס דו האסט געטון. איך זאג דאס וועגן דעם, ס'איז דא זייער אסאך בחורים, זייער אסאך מיידלעך, זענען פארכאפט אין זנות, די גמרא זאגט כל באיה לא ישובון, א תאווה וואס מען טוט אסאך מאל קען מען שוין נישט ארויסקריכן, מען איז פארכאפט אין דראגס, מען איז פארכאפט אין אלע מיני שלעכטע זאכן, דער מענטש מאכט א חשבון, מען האט אים שוין מאלעסטעט, מען האט אים שוין געטון כל דבר אסור, ער איז שוין דעפרעסט, ווי קען ער ארויסקריכן פון די אלע זאכן? האו דאס איט ווארק? וויאזוי וועט עס געשעהן? רבותי מיט די אורות וואס קומט אראפ חמשה עשר בניסן, פֿופֿצן טאג אין ניסן, די אורות קומען אראפ און ס'קען ארויס נעמען א מענטש פון די הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה פון מ ט שערי טומאה דער אר"י הקדוש זאגט, ולא יכלו להתמהמה, זאגט דער אר"י הקדוש ווען זיי בלייבן נאך. איין רגע אין מצרים וואלטן אריינגעפאלן די פופציגסטע שער הטומאה און ס'וואלט קיינמאל נישט געווען קיין תקומה פון כלל ישראל חס ושלום זיי וואלטן געבליבן טמא מטומא רבותי אפילו מ'איז אריינגעפאלן אין די נון שערי טומאה זאגט דער אור החיים הקדוש היינט מיט די תורה קען מען פון דארט אויך ארויסקריכן ס'קומט די געוואלטיגע אורות פון ט ו ניסן און מ'זעצט זיך צום סדר און מ'דערציילט סיפור יציאת מצרים. און מען הייבט אן א ניי בלעטל, פון יעצט און ווייטער איז החודש הזה לכם, איך וויל זיין א גוטער, כ'וועל מיך טרייען מתגבר זיין אויף מיינע שלעכטע מידות און שלעכטע מעשים, וועט דער אייבערשטער העלפן אז דאס איז אזוי ווי דו ווילסט אים דינען שלא כדרך הטבע, וועט דיר קומען ניסים די גאנצע צייט און וועסט קענען פון אלעם פטור ווערן. און וואס איז געווען א מינוט צוריק מיינט נישט אז דאס גייט בלייבן, דו הייבסט יעצט אן א נייעם בלעטל, און אפילו מען איז נישט ווערט אויך נישט, מען דארף זיך. נאר אונטערנעמען אפילו מ'איז נאך נישט ווערט, און דאס וועט נאכדעם דער אייבישטער ענק אלץ געדענקען, אז עטס האטס ענק אפגעשיידט פון די אלע שלעכטע תאוות רעות ווי עטס זענטס פארזינקען געווארן אין די דראגס ווי מען איז אריין געפאלן, און עטס וועטס ענק וועלן אפשיידן דערפון, וועטס עטס קענען ענק אפשיידן זייער גרינג און זייער שנעל מיטן אייבישטנס הילף. דער תפארת שלמה שרייבט, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, לשון העברה בעלמא. ער זאגט ווען ס'קומט פסח ביינאכט און אידן ווילן זיך מדבק זיין צום אייבערשטן זאגט ער אז השם יתברך אינו מסתכל כלל בתוכן רוע מפעלינו, ער קוקט אינגאנצן נישט אויף אלעס שלעכטס וואס אונז האמיר געטון, מקבל ברצון את מעשינו, ער איז מקבל ברצון אונזער ארבעט. וואס אונז טומיר און מסתפק און ער באגעניגט זיך ורואה את דברינו ער זעהט וואס אונז שרייען מיר אויס אין הלל און ער קוקט אויף אונז אזוי ווי אונז זעמיר מקיים מיט אלע מיט מיט אלע דחילו ורחימו מיט אלע כוונות אזוי ווי עס דארף צו זיין אזוי זאגט דער הייליגער תפארת שלמה. און דער צוגאנג אז מען קוקט נישט וואס איז געווען, איך גיי נאר טון יעצט וואס דער אייבערשטער פארלאנגט, דאס מאכט אונז זייער חשוב פארן אייבערשטן. אונז געפינמער, עס איז געווען פרשת ויקהל און פקודי, איז דאס איז איבערגעטייטשט, כמעט נאכאמאל איבערגעזאגט, אלעס וואס איז געשטאנען אין פרשת תרומה און תצוה. שטעלט זיך א שאלה וועגן וואס האט מען דאס געדארפט אזוי איבערשרייבן פונקטליך? איז ברענגען די ספרים ווייל דער אייבישטער האט אונז זייער ליב געהאט אז אונז זעמער געגאנגען מאכן א משכן אז דער אייבישטער האט עס איבערגע'חזר'ט נאכאמאל. יעצט איז די שאלה איז וואס איז דער גרויסער חביבות אז אונז זעמער געגאנגען מאכן א משכן? מען קען זאגן פשוט שטייט ויקהל משה ס'איז געווען ממחרת יום הכיפורים ווען משה רבינו איז אראפגעקומען מיט די נייע לוחות און ער האט אונז געזאגט אז דער אייבישטער האט אונז ווייטער ליב און אונז גיימער בויען א משכן און דארט עמער זוכה זיין צו השראת השכינה. יעצט כלל ישראל אין בארג סיני זענען צוגעקומען צו די העכסטע מדריגות וואס ס'איז דא, זענען צוגעקומען צו אזאלעכע מדריגות וואס מלאכים קומען נישט צו, זיי האבן געהערט אנכי לא יהיה לך פונעם אייבישטן, און וואס האבן זיי געטון גראד נאכדעם, זיי זענען געגאנגען און זיי האבן געמאכט אן עגל וואס דאס איז פונקט דאס פארקערטע פון דעם וואס זיי האבן געהערט אנכי ולא יהיה לך. זענען זיי דאך געווען מורא'דיג שטארק צובראכן פון אזא מצב, און אויסער דעם וואס זענען געווען צובראכן, שטייט ויפלו כשלושת אלפי איש, בני לוי האבן אויסגעהרג'ט כשלושת אלפי איש, און דער רמב"ן איז מסביר אז אויסער דעם איז געווען א מגיפה און ס'איז געשטארבן צענליגע און צענליגע טויזענטער מענטשן. ס'האט אויסגעזען אזוי ווי נאך א מלחמה, ס'האט געפעלט אזויפיל צו כלל ישראל נעבעך, קומט משה רבינו און ער זאגט, קינדערלעך טייערע דער אייבערשטער האט געזאגט מ'וועט בויען א משכן און דער אייבערשטער וועט דא רוען, און ס'איז געגאנגען כלל ישראל און מ'האט אנגעהויבן צו ברענגען זהב וכסף ונחושת, זיי האבן זיך נאכאמאל מחדש געווען, זיי האבן זיך נאכאמאל צוריקגעבויעט און צוריקגעשטעלט נאך אזאלכע גרויסע ירידות. דאס איז געווען די ליבשאפט וואס דער אייבערשטער האט אונז ליב, אונז זעמער א כלל ישראל וואס ווי ווייט אונז פאלן מיר אראפ, אונז קען מיר זיך אבער אייביג צוריק מחדש זיין נאכאמאל, מען הערט מיר אז דער אייבערשטער וויל אונז און ער וויל אונז געבן אונז א וועג וויאזוי ער זאל רוען זיין שכינה צווישן אונז, טו מיר אלעס טון ווען מיר געבן זהב כסף און נחושת, מען האט אזויפיל געברענגט אז ס'איז שוין געווען אזויפיל ויעבירו קול במחנה אז מען זאל אויפהערן צו ברענגען און מען קען. זעהן כעין זה פון וואס ס'איז געווען דא נאך די צווייטע וועלט מלחמה, נאך די צווייטע וועלט מלחמה איז אידן געווען אזוי צעבראכן און צעקלאפט און צעשלאגן, און מ'האט זיך צוריק געשטעלט, מ'האט צוריק געשטעלט תלמוד תורה'ס, ישיבות, מקוואות, מ'האט צוריק געשטעלט דיינים, רבנים, מ'האט אלעס צוריק געשטעלט, קיינער איז נישט געווארן צו א בחינה וואס זאגט אך ס'איז שוין געשעהן דאס אלעס, אזויפיל געשטארבן איך לאז מיך אפ, איך וויל נישט וויסן מער חס ושלום, מ'האט זיך צוריק מחדש געווען, החודש הזה לכם ראש חדשים. מען קען זיך צוריק אייביג מחדש זיין, מען פאלט נישט, מען ווערט נישט פארלוירן, און אין קיין שום מצב איז נישט דא קיין יאוש, און דאס איז וואס דער אייבערשטער האט ליב פון אונז. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין א ספר וואס הייסט כל בו, כל בו ברענגט אונז ווייסט מען אז מען טאר נישט איין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, מען טאר גארנישט עסן, כדי ס'זאל בלייבן דער טעם פון מצה, זאל בלייבן א גאנצע נאכט, שוין, כל בו זאגט א מורא'דיג ווארט, אז ס'זאל בלייבן דער טעם פון מצה בשעת מען זאגט הלל. וואס איז דער ענין? אז ס'זאל בלייבן דער טעם פון מצה בשעת מען זאגט הלל ס'איז זייער א פשוט'ע זאך, ס'זאל בלייבן דער טעם פון מצה, מצה איז לחם עוני, און אין די זעלבע צייט ווי מען איז אינעם לחם עוני בעט מען דעם אייבערשטן און מען דאנקט אים פאר אלעם וואס ער האט געטון, מען זאגט דארטן סיי הלל המצרי סיי הלל הגדול, און מען זאגט פארן אייבערשטן, הייליגער באשעפער, מיט דעם לחם עוני וואס כ'האב מיטגעמאכט, און מיט דעם לחם עוני וואס כ'האב געהאט, מיט דעם לחם עוני וויל איך דיר זאגן הלל. ווייל פאר א איד איז נישט קיין חילוק צו ס'גייט אים יא גוט אזוי ווי ער וויל צו ס'גייט אים נישט אזוי גוט ווי ער וויל, אייביג דארף ער דאנקען דעם אייבערשטן, און נאכדעם געשעהט אז פון דעם וואס מען דאנקט אזוי דעם אייבערשטן אז דער אייבערשטער קוקט אויפן מענטש און ער געבט אים א השפעה אפילו ס'קומט זיך אים נישט, וועגן דעם דארף אים בלייבן דער טעם פונעם מצה בשעת ער זאגט דעם הלל, ווייל אין די זעלבע צייט בעט מען דעם אייבערשטן אפילו, הייליגער באשעפער איך לויב דיך און איך דאנק דיך, אבער געדענק, מיך און די מלאך עמוני, יעדער האט זיך זיין פעקל צרות, איינער דארף האבן שידוכים פאר קינדער, איינער דארף האבן שלום בית, איינער דארף האבן פרנסה, איינער דארף האבן א דירה, יעדער האט זיך דאך זיין פעקל, איז מיט דעם טעם פון מצה, וואס די מצה איז דאך דאס וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן, אז מ'האמיר נישט געקענט בלייבן גענוג לאנג נאך א מינוט אין מצרים, זעמיר דאך ארויסגעלאפן און די מצות כי גורשו ממצרים, איז בעט מען דעם אייבערשטן אז אזוי ווי דעמאלטס זעמיר געווען אין די מ ט שערי טומאה האבן מיר געמוזט אנטלויפן, און פון דעסטוועגן דאך האסטו אונז געוויזן אזאלכע גרויסע ניסים, בעט מען דיך אין זכות פון דעם סדר, זכות פון דעם וואס מ'האמיר געגעסן די מצה, מ'האמיר דערציילט סיפורי יציאת מצרים, און מ'האמיר געזאגט דעם הלל.

אונז געבן דעם סייעתא דשמיא וואס דו האסט געגעבן דעמאלטס פאר די אידן וואס זענען אוועק ארויסגעלאפן פון מצרים, און די זעלבע סייעתא דשמיא וואס דו האסט געגעבן פאר די אידן וואס נאך די מעשה פון דעם עגל האבן זיי געקענט בויען א משכן, און דער אייבערשטער האט גערוהט דארטן זיין שכינה, בעט מען דיך, רוה אויף אונז אויכעט, רבונו של עולם, געב אונז וואס אונז ברויך מיר, און אפילו מיר נישט ווערט, אונז וויל מיר זיך מחדש זיין, א חודש הזה לכם ראש חדשים. פון דעם וואס איז געווען פונעם עבר לאמיר נישט רעדן, ווייל דאס איז מצרים, יעצט וויל מיר זיך מחדש זיין פאר דיין הייליגן נאמענס וועגן, און געב אונז סייעתא דשמיא, אונז זאל מיר קענען ארויסקריכן פון די אלע קליפות און פון די טומאות. קינדערלעך טייערע, בחורים מיט יונגעלייט, ס'איז דא יונגעלייט וואס זענען אויך נעבעך פארכאפט אין זנות, ס'איז דא אשת איש וואס זענען פארכאפט אין זנות, יעצט איז די צייט ארויסצוקריכן פון די אלע עבירות, די גרעסטע תיקון איז אז מען זאל עס מער נישט טון נאכאמאל, טרייטס ענק אראפ צו געוויינען פון די אלע זאכן, און הייבטס אן צו לעבן א הייליג לעבן פון היינט מאל אן, וועט ענק דער אייבערשטער העלפן אז עטס וועלן קענען מתגבר זיין אויפן יצר הרע, אין זכות פונעם פסח און פון די מצות וואס מען פילט א טעם בשעת מען זאגט דעם הלל, און מ'וועט קענען ארויסקריכן, מ'וועט קענען צוריק קערן זיך צום אייבערשטן, און וועל מיר קענען זיין ערליכע אידן און טון דעם רצון פונעם אייבערשטן. איז וואס דארף מען זיך אונז ארויסלערנען פון אזא גרויסן און הייליגן צייט? אונז דארף מען זיך ארויסלערנען אז אלעס פירט דער אייבערשטער, און אזוי ווי דער רמב ן זאגט שכל מקרינו כולם ניסים אין בהם טבע, אלעס איז פול מיט ניסים. יעצט, דער ווילנער גאון אין זיין ספר ברכת אליהו אין בבא קמא דף צדיק ב' עמוד ב', זאגט דער ווילנער גאון א מורא'דיגע זאך, ער זאגט אז ווען א קינד איז קליין, פארלאזט ער זיך זייער אסאך אויפן הייליגן באשעפער, ער האט זיך נישט אויף וועם צו פארלאזן, פארלאזט ער זיך אויפן באשעפער, במילא דער אייבערשטער פירט זיך צו אים אויכעט אזוי, אויפן זעלבן אופן, אז דער אייבערשטער פארלאזט אים אויך נישט. ווען ער הייבט אן צו ווערן גרעסער און עלטער, הייבט ער אן מער זיך צו פארטרויען, האבן אמונה אין זיך, ער קען, ער איז דער,

פרעה זיי האבן געווארפן פיילן און זענען געלאפן און זענען געווען גרייט אומצוברענגען כלל ישראל, במילא זענען זיי צוגעקומען צו אזא מין הויעכע מדריגה זיך צו פארלאזן אויפן אייבערשטן, ווייל זיי האבן נישט געזען קיין שום וועג ארויס. איז אז מען פארלאזט זיך דעמאלטס אויפן אייבערשטן איז עס גאר א קליינע חכמה, ביקאויז יו העוו נאו טשויס ווי מען זאגט, ביסט סטאק אין דעם. אין בית המקדש זענען געווען כרובים, די כרובים האבן געהאט א פנים אזוי ווי א קליין קינד, אזוי ברענגט די גמרא מסכת סוכה, דף ה' עמוד ב'. וואס איז די פשט פון די כרובים האבן א פנים ווי א קליין קינד? אז דאס ווייזט ווען מען איז געווען א קליין קינד האט מען געמוזט פארלאזן אויפן אייבערשטן, יו האד נאו טשויס, רייט? און ווען מען איז געשטאנען פארן ים סוף האט מען זיך אויך געמוזט פארלאזן אויפן אייבערשטן ביקאוס מען האט געמיינט אז דעטס. די ענד. און דעמאלטס האט דער אייבערשטער געהאלפן. וועגן דעם זאגט ער דעם פסוק אן, אין דעם בית המקדש זאגט דער אייבערשטער צו לערנען דיך אז זאלסט געדענקען זאלסט האבן א פנים פון א קינד, אזוי ווי די קינד פארלאזט זיך אלעס אויפן אייבערשטן און האט נאר בטחון אינעם אייבערשטן, זאלסטו וויסן אזוי וועט דער אייבערשטער העלפן פאר אים, ווייל דאס איז וואס ער ווארט פון אונז, אונז זאלן האבן בטחון נאר אין אים, און דאס איז די אמת'ע השראת ה'. קומען. יעצט אונז האמער אזא מנהג ליידער דאס איז מענטשהייט אז מ'דרייט זיך אויס צום אייבערשטן נאר ווען מ'האט שוין נישט קיין אנדערן וועג ארויס. טאמער פילסטו נאך אז דו קענסט דיר נאך אליינס ווי מ'זאגט טון וואס מ'דארף, פארלאזטו זיך און ס'איז אין לייט אויף מייז. די גמרא זאגט אז ס'איז דא צוויי פסוקים אין תהלים, איינס איז.

נישט. טאמער אבער הייבט אן דער מענטש מצליח צו זיין, און מען הייבט אן צו טראכטן אין קאפ, אה, דאס איז ווייל השמים שמים להשם אבער והארץ נתן לבני אדם, איך בין א העלד, איך האב מיך אליינס, אני העשרתי את עצמי, דעמאלטס, אז מען פארגעסט פון אייבישטן, נעמט עס דער אייבישטער צו. דאס איז וואס די גמרא זאגט, כאן קודם ברכה, פאר מען האט געמאכט א ברכה, איז עס השמים שמים להשם, און כאן לאחר ברכה, דעמאלטס,

איך וויל מסביר זיין. אני מלאה הלכתי. אבער וריקם השיבני השם, ווען זי איז געגאנגען האט זי געהאט געלט מיט אלעם, זי איז אוועק פון ארץ ישראל, איז עס געווען אני, הע, מיין כח, איך, איך האב עס געמאכט, אבער ווען ס'איז געווען ליידיג וריקם השיבני השם, אה! אה, זעהט מען אז דער אייבערשטער פירט זיין וועלט, מיין נישט ביסט א וואוילער איד, פארשטייסט? ווייל ווען ס'גייט דיר נישט גוט בלעימט מען דעם אייבערשטן, השיבני השם דער אייבערשטער האט מיך צוריקגעשטעלט און צוריקגעשיקט ליידיג. יעצט ווערט געברענגט אז ס'נישט דא די אין קאפיטל אין אשרי איז דא אלעס אויף די אלף בית. און ס'איז בכלל נישט דא ביי די נו"ן איז נישט דא קיין פסוק פארוואס ווייל די גמרא זאגט מסכת ברכות דף ד' עמוד ב' אז ווייל די נו"ן איז געמאכט געווארן פאר אראפפאלן נעבעך איז קען מען זאגן אז דאס איז וועגן דעם ווייל א מענטש אז ער פאלט מוז ער וויסן אז דער אייבערשטער האט אים אראפגעווארפן ער פאלט ווייל ער איז געווען א בעל גאוה ער פאלט ווייל ער האט נישט געגלייבט אז דער אייבערשטער האט אים אלעס געטון און טאמער גייט אים אמאל נישט גוט גלייבט ער נישט אז דאס קומט זיך ווייל ער איז שלעכט, ער האט געמאכט א מיסטעיק אין ביזנעס און מיסקאלקיולעיטעד, איז דוד המלך וויל אונז לערנען מיט דעם וואס ער האט ארויסגעלאזט דעם ענין נפילה אז דאס דארף דער מענטש הארעווען און בעטן דעם אייבערשטן אז דער אייבערשטער זאל אים אייביג אייביג האלטן אז ער זאל חלילה נישט פאלן, אבער דאס טוט נאר דער מענטש אליין. ווייל אפילו ווען ער פאלט חלילה האט עס אויך נאר דער אייבערשטער געמאכט, מען דארף עס אננעמען באהבה, און אזוי ווייטער. אין דעם האט דוד המלך גלייך נאך די נו"ן געמאכט סומך השם לכל הנופלים, ס'איז טאקע אלעס דער אייבערשטער, און אויב פאלט איז עס אויך דער אייבערשטער, און אפילו ווען דו ביסט הויעך און דו מיינסט אז דו ביסט שוין דער גאנצער מענטש כוחי ועוצם ידי, איז עס אויך נישט דו. דאס איז וואס דער תמצית פונעם סדר לערנט אונז, אז אלעס איז דער אייבערשטער, און דער אייבערשטער טוט אלעס.

קינדער אויף די וועלט, אבער איין זאך מען נישט לאזן אפעט, מען דארף זיך שלאגן, רייסן און ראנגלען אז קיינער זאל זיי נישט טאטשן, דאס איז וואס די קוגל האט דערציילט. מיט די אמונה און מיט דעם בטחון אויפן אייבערשטן, אויף דעם איז געמאכט געווארן דער סדר, אז מען זאל לעבן א העכער לעבן, וויסן אז אלעס פירט דער אייבערשטער, און אזוי ווי דער שומר אמונים זאגט, אני מאמין באמונה שלימה, אז א מענטש איז נישט אין א מצב ולא להרע ולא להיטיב, מען קען נישט גוט

דארף מען נישט קוקן אויף די אלע זאכן ווייל ס'איז חמץ שלא כדרך אכילה אפילו ס'איז חמץ און די אלע זאכן טאר מען נישט קוקן צו אונז האמיר כשר'ס צו עסן אויף פסח ווייס איך נישט נאר מען געט ארויס די זאך דא אזא גרויסן בוך צו מאכן נערוועז דעם עולם וועגן מעדיקעישאנס ווערטס נישט נערוועז קוקטס נישט אין דעם בוך טוישטס נישט קיין מעדיקעישאנס ווייל די פילערס קענען אמאל מאכן א ריעקשאן אז דו דארפסט א מעדיקעישאן. נעם עס און זאלסט עס געזונטערהייט נעמען און דער אייבערשטער זאל דיר שיקן א רפואה אויף א גאנץ יאר און אויף אלעם, זאלטס ענק נישט אריינלאזן אינעם ענין פון די מעדיקעישאנס. און נאכדעם האב איך געוואלט זאגן נאך א קלייניקייט, אז טאמער דו דארפסט נעמען מעדיקעישאנס זאלסטו נישט אנהייבן מיט די פרומע זאכן ווייל ס'איז יום טוב, מען טאר נישט נעמען מעדעצינען ווייל דאס בסך הכל וועט פאלן א בורדען פאר די גאנצע פעמילי וואס דאס איז נישט ריכטיג דו זאלסט טון, די תורה איז געגעבן געווארן וחי בהם ולא שימות בהם און מען זאל. נעמען די אלע מעדיקעישאנס וואס מען דארף, כ'האב געוואלט זאגן נאך א שטיקל נקודה, די אלע וואס נעמען די פעקלעך דארט אין די נעווי יארד זענען מוזן זיין גרויסע עשירים, ווייל יעדער, מען מוז דארט קומען מיט א קאר, יא אז מען מוז קומען מיט א קאר האסטו דיך גארנישט אויפגעטון פון די גאנצע זאך, כ'מיין די געסט פאר די עשירים, מען דארף מאכן א סיסטעם וואס דער ארעמאן וואס ער האט נישט זאל מען עס אים דעליווערן אהיים, קען נישט קומען מיט קיין קאר דארטן יעדער איינער, אדער מען זאל עס ברענגען אריין נענטער אין די שטאט. מ'זאל עס קענען אויפפיקען נענטער, אבער נענטער וועט נישט זיין אזוי גוט ווייל אז מ'טוט עס ברענגען נענטער זיך דער עולם שעמען, א געוויסע וועג איז דארט זייער גוט אז ס'איז דארטן אבער מ'דארף עפעס זעהן א סיסטעם, מענטשען באקלאגן זיך אז זיי קענען נישט גיין עס אויפפיקן. און נאך א זאך האב איך געוואלט זאגן, מ'רעדט וועגן פירן דעם סדר וויל איך ענק פארציילן נאך א קורצע מעשה, דער הייליגער קדושת לוי האט געפירט דעם סדר מיט אלע כוונות אזוי ווי אזא צדיק ווי דער קדושת לוי האט געקענט, און. ער האט אביסל מזניח דעתו געווען, שטייט אז מען זאל זאגן א תפילה יעדעס מאל ווען מען טוט א מצוה, רבונו של עולם איך זאל חלילה נישט מזניח דעת זיין, כ'זאל נישט האלטן זיך גרויס, כ'האב געטון א גרויסע מצוה צו כדומה, כפנים האט ער זיך געטראכט וואס פאר א געוואלדיגע כוונות ער האט געהאט, און ער האט הנאה געהאט, האט מען אים געוויזן פון הימל ס'איז דא עפעס א איד א שיכור אין די שטאט בארדיטשוב וואס האט אפגעפירט דעם שענער סדר פון דיר, בקיצור אוי ער איז שוין געווארן זייער נייגעריג ווער

זאגט ער וויאזוי האסטו דען געפירט דעם סדר? זאגט ער לאמיך זאגן דעם רעבן, איך בין דאך געווען א שוליא דנגר, איך בין געווען א שניידער, איך האב נישט געוויסט וויאזוי מפירט א סדר, איז דאס ווייב האט מיר אנגעגרייט די ד' כוסות, און זי האט אנגעגרייט א כוס פון אליהו'ן, זי האט אנגעגרייט די זרוע ביצה מרור חרוסת כרפס חזרת, זי האט אנגעגרייט די מצות, האב איך געזאגט הייליגער באשעפער וואס זאל איך דיר זאגן, כ'האב נישט געלערנט, איך ווייס נישט וויאזוי מען פירט א סדר, איך קען מיך נישט אויס, איך וויל דיך בעטן רבונו של עולם, איך וועל עסן פון אלעמען, איך וועל אויסטרינקען אלע פיר כוסות וויין, און זאלסט עס אננעמען פונקט אזוי ווי דו האסט עס אנגענומען פון די גרויסע צדיקים, ווייל איך האב ליידער נישט געקענט לערנען און איך ווייס נישט וואס צו מכוון.

געוויזן דעם הייליגן קדושת לוי אז דער איד האט אפגעפירט שענער דעם סדר פון דיר, ווייל דער איד האט געוויסט איין זאך, ער וויל נאר כלל ישראל זאל שוין געהאלפן ווערן, און דער הייליגער באשעפער זאל אונז שוין שיקן משיח און זאל אונז אויסלייזן. דאס איז דער יסוד פונעם גאנצן סדר. דער יסוד פון סדר איז אז טאמער קען איך נישט די אלע כוונות, טו איך עס על דעת פון די צדיקים וואס האבן יא געקענט די כוונות, און מיט דעם נעמט עס דער אייבערשטער אן פונקט, אזוי ווי אונז וואלט מיר אלעס מכוון געווען מיט אלע גרעסטע כוונות. יעצט איז דא נאך א וויכטיגע זאך, עטס זעהט ר' אלעזר בן ערך דער גרויסער צדיק, ער איז געקומען אויף א פלאץ ווי עס איז געווען וויין מיט גוטע בעדער, האט עס אים צוגעצויגן צו זייערע דרכים אז ער האט א פסוק חומש נישט געקענט שוין זאגן, רבותי, ס'קומט יעצט וויין ד' כוסות, איך בעט נאכאמאל מ'זאל נישט געבן פאר קינדער צו טרינקען. ירושלים איז דא וויין מיט בעדער, ס'איז דא די שוויץ באד, און ס'איז דא מ'עט טרינקען ד' כוסות. דא אין אמעריקע איז אויך דא גענוג שוויץ בעדער, ס'איז דא שוויץ בעדער אין געוויסע שילן, אין מונקאטש אין ווילימסבורג און אין אנדערע פלעצער, און ס'איז דא מקווה'ס. רבותי ס'קומט פסח ס'עט זיין וויין מיט שוויץ בעדער. ס'וועט אומברענגען אפילו גרויסע ערליכע אידן, און איך בעט אויכעט מ'זאל זיך צוזאמקומען אין די גרויסע שילן, די בית הכסא'ס דארף האבן גבאים, מ'דארף וואטשן ווי די קינדער גייען, און מ'דארף זייער שטארק אובאכט געבן ביים דאווענען און ביים ליינען, די קינדער שפילן זיך אינדרויסן, איך דאוון אמאל פריער פון מיין דארט וואו איך דאוון, גיי איך אדורך דארטן אויף ראבלינג ביי דיוויזשאן איז דא עפעס א שול, צווישן ראבלינג און צווישן ווילסאן זעה איך ווי די קינדער שפילן זיך אינדרויסן, זיי לויפן ארום די בלאק, איך זעה ס'שטייט געפארקט א טרעילער און דארט פון וויזשניצער בית מדרש, אלע קינדער גייען אונטער דעם טרעילער, דער טרעילער קען צאמפאלן. דער טרעילער שטייט אויף הינערישע פיס און איך זעה אז מען דרייט זיך איבעראל אינדרויסן און ווער ווייסט וואס טוט זיך אין די בית הכסא'ס, און אין די געפאקטע שולן שטופט זיך איינער אריין אין צווייטן, די אלטע אידן גייען שוין צו צו די יונגע בחורים. און זיי ווייסן וואו צו שטיין פארנט פונעם בחור און אין די בעק פונעם בחור, ס'איז א גרויל. און נאכדעם איז דא די גרויסע טיש מיט די פארענטשעס, מען טאנצט און מען שאקלט זיך און מען שטופט זיך, רבותי ס'קומט יום טוב מען דארף אבאכט געבן אויף די קינדער, ס'איז נישט דא קיין חדר, די קינדער דרייען זיך, און נאכדעם קומט גאנצע נאכמיטאג, ס'איז שוין לאנג געווארן די נאכמיטאג, מען האט גערוקט דעם זייגער, וועלן זיך דרייען די קינדער און דו מיט דיין ווייב, גיין שלאפן דו וועסט אפילו נישט וויסן וואס מען טוט אפ מיט דיינע קינדער, ליטל דיד מיסטער קראוז נאו וואס מען טוט אפ מיט זיינע טעכטער, נישט איין טאכטער נאר עטליכע, נע, און ליטל דאז עניבאדי נאו וואטס גאוינג אן, סאו איך בעט דעם עולם, ס'איז יום טוב, ס'עט זיין וויין מיט שוויץ בעדער, מיט גוטע וואסער, מען דארף זייער וואטשן וואס מען טוט, און מען דארף חלילה נישט לאזן די קינדער אליין. דאס ווייב איז אויסגעמוטשעט, זי האט שווער געארבעט אויף פסח, דער מאן איז אויסגעמוטשעט, ער ארבעט א גאנץ יאר שווער, מען דארף נעמען תורנות, איין טאג וועל איך וואטשן די קינדער און איין טאג וועסטו וואטשן די קינדער, און אז דו גייסט אין שול דאווענען זאלסטו וויסן קלאר, אויב ס'איז נישט דא ווער ס'זאל וואטשן אויף דיין קינד, דאוון אינדרויסן, דארט ווי דיין קינד שפילט זיך, איך זע אז דו גייסט דורך אין סאטמארע בית מדרש, שטייען דארט דרייסיג פערציג בחורים אינדרויסן לייגן תפילין, זיי שמועסן און קיינער זאגט זיי גארנישט, סא זעט אויס ס'איז נישט אזא גרויסע עוולה צו זיין אינדרויסן.

דער טאטע זייערע האט עס נישט געגלייבט, ער פלעגט זיך נישט זעצן מאכן קידוש אן דעם היימישן וויין, שפעטער איז ער געוואויר געווארן ס'איז אזוי היימיש גאר אז ס'האט געהאט זיין קינד'ס שמוץ אין דעם, ס'איז אן אומגליק וואס ס'גייט פאר, רבותי דאונט טראסט עניבאדי, און איך בעט ענק אלע, איי וואנט יו טו בי רעדער סעיף דען סארי, און אויך. ס'וועט קומען דער חול המועד, מ'וועט גיין חול המועד'יגן, יעדער דארף וויסן וואו דאס קינד גייט, יעדער דארף וויסן מיט וועם ער גייט, מען דארף אבאכט געבן זייער אויף די קינדער, ווייל טאמער נישט, וועט געשען חלילה אן אומגליק, און דאס ווילט עטץ נישט. ס'איז געווען.
מיט עטליכע יאר צוריק.
געווען א סאטמארע בחור, שוין אן אפגעפארענער, שוין אפגעגאלט די בארד, איז ער נאכגעלאפן נאך א מיידל אין קאוני איילענד, און דער טאטע איז מיטגעגאנגען מיט זיינע טעכטער, און ער האט געזען ווי ער לויפט נאך זיין טאכטער, גייט ער צונעם צו, און ער פייפט די מיידל, שששששש, פייפט ער.

יעדער אפגעפארענער בחור שלעפט מיט זיך א מיידל און ער פארט צו אום, און יעדעס אפגעפארענע מיידל שלעפט מיט זיך א בחור, זאל מען זיך נעמען נאר היימיש, סא דאס אלעס מוז מען פארשטיין און מען מוז וואטשן אויף די קינדער, עס קומט אזא הייליגער יום טוב, דארף זייער וואטשן, עס קומט א חול המועד, דארף זייער וואטשן, ס'שטייט אין שלחן ערוך אז מחויבים בית דין אז זאלן שטעלן שומרים אין די שטאט, ליידער אונזערע שומרים זענען געווען משמרת הצניעות, זיי אליינס זענען זיי געווען די גרעסטע נואפים און די גרעסטע זנאים.

בעטן דיין טאכטער'ס א פרענד, אבער דאס בעטן א ווייב זאל פרעגן איר מאמען זענען זיי געווען ערגעץ, וואו זענען זיי געווען, דערס נאטינג ראנג אז א מיידל זעהט מען קוקט איר נאך, איף שי וואנטס טו בי זעלבסשטענדיג, פון דעם איז ארויס געקומען די אלע צרות, דער איז נאטינג ראנג, דעיר סטיל יונג טינעידזשערס ענד דעי ניד א לאט אוו אדווייס, און זיי דארפן מען זאל זיי נאכקוקן און מען זאל וואטשן אויף זיי, שוין, און איך זאג ענק נאכאמאל קיין וויין זאל מען נישט טרינקען, מען זאל געבן. נאר גרעיפ דזשוס, נאר גרעיפ דזשוס, נישט קיין וויין און נישט קיין ברוינפן, עניטינג אלקאהאליק, דאונט גיוו איט טו יור טשילדרען, קאוז זיי קענען זיין גוט גוט פארדראגט און זיי כאפן א הארץ אטאק אויפן פלאץ און שטארבט, שוין, יעצט האטס מיר אלע א גוט געבענטשט יאר, א פרייליך יאר, און די קינדער וואס זענען אין ארץ ישראל, די עלטערן זאלן זיי אויף זיי אויך זייער אובאכט געבן, ארץ ישראל איז היינט געווארן אזא מגיפה. מען שרייט איך זאל קומען זיך דארט באזעצן אויף א יאר, צו מאכן אביסל ארדענונג, כאטשיג אזויפיל וויפיל ניו יארק זעט אויס.
ס'איז ממש א מגיפה, דא האט א טאטע גערעיפט צוויי טעכטער, דא האט ער גערעיפט פיר פרעמדע מיידלעך, מ'איז געוואויר געווארן ער טאטשט זיין אייגענע טעכטער, אלץ חסידישע, דא האט מען ארויסגענומען פון תפיסה א רעבין וואס דער רבי גייט די שומרי אמונים, ער פירט טיש, ס'איז ממש א שרעק, אויב ער קען ווערן רבי ווייס איך שוין נישט וואס וואס קען שוין נישט געשען. עניוועי, ס'איז כדי בזיון וקצף, דער אייבערשטער זאל זיך אויף אונז מרחם זיין, אבער אונז האמיר איין זאך וואס אונז דארף מיר וויסן, אונז דארף מיר וואטשן די קינדער, און אונז דארף מיר בעטן דעם אייבערשטן. וואטשן די קינדער אן בעטן דעם אייבערשטן איז גארנישט ווערט, און בעטן דעם אייבערשטן אן וואטשן די קינדער איז פונקט אזוי נישט ווערט, ווייל דער אייבערשטער וויל דו זאלסט טון און ער העט דיר צוהעלפן. סאו די צוויי זאכן זאל מען כסדר טון, וואטשן די קינדער און בעטן דעם אייבערשטן, און אויפקלערן די קינדער. חלק פון וואטשן איז עדיוקעישן. סאו האטס מיר אלע א פרייליכן פסח, און ס'זאל נישט זיין מער קיין אומגליקן ביי אונז. דער אייבערשטער זאל שוין העלפן משיח זאל שוין קומען אונז אויסלייזן במהרה בימינו אמן.